בעזרת השם יתברך, מסכת נדרים דף ט ו, מיר הייבן אן דף י ד עמוד ב אונטן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, קונם שאני ישן, טאמער א מענטש מאכט א נדר אז ער גייט נישט שלאפן, ער אסר'ט די שלאף אויף זיך ווי א קרבן, קונם, אדער שאני מדבר, ער מאכט א נדר אז ער וועט נישט רעדן, אדער שאני מהלך אז ער וועט נישט גיין, אדער האומר לאשתו, א מאן זאגט פאר זיין פרוי, קונם שאני משמשך. ער מאכט א נדר נישט צו וואוינען מיט איר, הרי זה בלא יחל דברו, פשטות וואס מיינט הרי זה בלא יחל דברו, אז די נדר איז חל, טאמער ער איז עובר אויף דעם איז ער עובר אויף לא יחל דברו, אבער מ'עט זען כל מיני פשטים אין די גמרא וואס טאקע מיינט הרי זה בלא יחל דברו, נאר וואס, דרך אגב, מ'עט זען די קומעדיגע משנה, הייבט זיך אן מיט א שטיקל וואס לויט די רן און לויט אנדערע ראשונים באלאנגט עס צו אונזער משנה, איז לאמיר טאקע אויפמישן ט ו עמוד ב' אונטן די משנה, לערנען די ערשטע פאר שורות דארט, און אויפמערקן אפאר חילוקים צווישן אונזער משנה און יענער משנה. איז אונזער משנה וואס מען האט יעצט געלערנט, רעדט פון א נדר, איינער וואס מאכט א נדר, נישט צו שלאפן, נישט צו רעדן אדער נישט צו גיין, און די משנה האט געזאגט אז ביי די אלע איז הרי זה בלא יחל דברו. איז דארט הייבט אן די משנה, די זעלבע סארט נדרים, נאר ביי א שבועה, נישט ביי א נדר. די משנה זאגט דארט, שבועה שאיני ישן, שאיני מדבר, שאיני מהלך, אסור, פשט די שבועה איז חל. וואס איז די חילוק צווישן אונזער משנה און יענער משנה? חוץ דעם וואס אונזער משנה רעדט פון א נדר טעכניש און יענער משנה רעדט פון א שבועה איז דא נאך צוויי חילוקים איין חילוק איז אז ביי אונז שטייט קונם שאני ישן שאני מדבר שאני מהלך דארט שטייט שבועה שאיני ישן שאיני מדבר שאיני מהלך וואס איז די חילוק ווי די ר ן מערקט אן די חילוק איז ווייל אונזער משנה רעדט טאקע פון א נדר ביי נדר וואס איז א נדר א נדר האט מען געשמועסט ס'איז א איסור חפצא ביי איסור חפצא פאסט די לשון שאני ישן פשט דער מענטש מאכט א נדר אויף דעם וואס ער שלאפט, דער נדר גייט ארויף אויף די שלאף נישט אויף די מענטש, מה שאין כן ביי א שבועה וואס א שבועה איז א איסור גברא, דארט פאסט די לשון שאיני ישן אז איך גיי נישט שלאפן, די שבועה גייט ארויף אויפן מענטש, דאס איז איין חילוק, נאך א חילוק וואס מען דארף אנמערקן איז אז אונזער משנה פירט אויס הרי זה בלא יחל דברו, דארט פירט די משנה אויס אסור, פשט אז די שבועה איז חל, פארוואס דא שטייט הרי זה בלא יחל דברו און דארט אסור, עמיר זעהן בהמשך הסוגיא. לאמיר זעהן די גמרא, זאגט די הייליגע גמרא, איתמר, מיר האבן געלערנט, קונם עיני בשינה היום, אם אישן למחר, פשט דא רעדט מען פון א איד לאמיר זאגן ער שטייט יעצט זונטאג, און ער מאכט זונטאג א נדר קונם עיני בשינה היום, אז איך גיי נישט שלאפן זונטאג, אזא נדר מאכט ער, אבער ער לייגט צו א תנאי, דאס איז נאר טאמער איך שלאף מאנטאג, פשט אזוי, טאמער איך שלאף נישט מאנטאג, דעמאלטס קען איך שלאפן זונטאג, טאמער איך שלאף יא מאנטאג, דעמאלטס טאר איך נישט שלאפן זונטאג, פשט, ער קען נישט שלאפן ביידע טעג, אדער ער שלאפט זונטאג און נישט מאנטאג, אדער ער שלאפט מאנטאג און נישט זונטאג, איז די דין, אמר רב יהודה אמר רב, זאגט רב יהודה אמר רב, אל ישן היום, שמא ישן למחר. זאגט רבי יודא שלאפט נישט היינט שלאפט נישט זונטאג פארוואס ווייל טאמער וועסט שלאפן זונטאג וואס וועט געשען מארגן אז וועסט אויך שלאפן עסטו עובר זיין אויף דעם נדר איז לייג דיך נישט אריין אזא פעקל שלאף נישט היינט אזוי ביסטו זיכער נישט עובר אויפן נדר מארגן עסטו קענען שלאפן ורבי נחמן אמר רבי נחמן קריגט זיך און רבי נחמן זאגט ישן היום ולא חיישינן שמא ישן למחר קענסט רואיגערהייט שלאפן היינט איי טאמער וועסט שלאפן היינט עסטו נישט קענען שלאפן מארגן ריכטיג ער עט טאקע נישט שלאפן מארגן כדי נישט עובר צו זיין אויף דעם נדר. אזא מחלוקת איז דא צווישן ר' יודא און ר' נחמן. זאגט אבער די גמרא, ומודה ר' יודא באומר קונם עיני בשינה למחר אם אישן היום שישן היום. פשט וואס איז טאמער דער נדר איז אביסל אנדערש ווי פריערט. פריערט, די מחלוקת ר' יודא און ר' נחמן רעדט זיך ביי אן אופן וואס דער מענטש מאכט א נדר זונטאג און די תנאי איז מאנטאג. פשט די נדר איז איך גיי נישט שלאפן זונטאג בתנאי אז איך שלאף מאנטאג דא זאגט די גמרא אז רבי יודא איז מודה טאמער די נדר איז מאנטאג און די תנאי איז זונטאג פשט לאמיר זאגן א מענטש שטייט זונטאג און ער מאכט א נדר איך גיי נישט שלאפן מארגן איך גיי נישט שלאפן מאנטאג טאמער איך שלאף היינט וואס למעשה בפועל איז עס די זעלבע זאך. פשט בפועל, טאמער דער מענטש עט שלאפן ביידע טעג זונטאג און מאנטאג, עט ער עובר זיין אויף די נדר, טאמער ער עט נישט שלאפן ביידע טעג, עט נאר שלאפן איינע פון די טעג, עט ער נישט עובר זיין אויף די נדר, אזוי ווי די פריערדיגע ציר. אבער טעכניש איז דא א חילוק, אז אין די פריערדיגע ציור איז די נדר געווען זונטאג און די תנאי מאנטאג, ביי די ציור איז די נדר מאנטאג און די תנאי זונטאג, איז דא איז רבי יהודה מודה ביי די צווייטע ציור, ווען די נדר איז מאנטאג און די תנאי איז זונטאג, זאגט רבי יהודה אז ער קען גערן שישן היום ער קען גערן גיין שלאפן זונטאג, פארוואס? ווייל דא איז מען נישט חושש אז ער גייט מארגן שלאפן, ווייל כי לא מזדהר בתנאה אבל באיסורא מזדהר, פשט אזוי, די טאג וואס דעמאלטס איז די נדר, דאס ווערט גערופן איסורא, די טאג וואס דעמאלטס איז די תנאי, דאס ווערט גערופן תנאה, און ממילא האלט רבי יהודה אז א מענטש ווערט נישט נכשל אין איסורא, א מענטש גייט נישט עובר זיין אויף א נדר, אין א תנאי קען א מענטש עובר זיין, א מענטש קען מקיל זיין א תנאי, און פארדעם זאגט רבי יהודה אזוי, טאמער די נדר איז זונטאג, און די תנאי איז מאנטאג, זאגט רבי יודא, גיי נישט שלאפן היינט זונטאג, ווייל איך האב מורא אז דו וועסט שלאפן היינט זונטאג, מארגן מאנטאג איז דאך נישט די טאג פון די נדר, מארגן איז נאר די טאג פון די תנאי, אין תנאים זענען מענטשן מזלזל, איך האב מורא דו וועסט אויך שלאפן מארגן און וועסט עובר זיין למפרע אויפן נדר, פארדעם לאט נישט רבי יודא דעם מענטש שלאפן זונטאג. אבער פארקערט זאגט רבי יודא, דארט ווי די נדר איז מאנטאג און די תנאי איז זונטאג, זאגט רבי יודא קענסט גערן גיין שלאפן זונטאג, איי אפשר זאל מען חושש זיין אז דו וועסט אויך שלאפן מאנטאג, ניין, מען דארף אויף דעם נישט חושש זיין, ווייל היות וואס מארגן איז די נדר אליין, אויף א נדר העט קיינער נישט עובר זיין, און ממילא בין איך זיכער אז מארגן העסטו אויפבלייבן און דו גייסט נישט עובר זיין אויפן נדר, אזוי לערנט רבי יודא. רבי נחמן האלט אז מען איז קיינמאל נישט חושש, פשט רבי נחמן האלט אז א מענטש פאסט אויף סוף כל סוף נישט צו עובר זיין אויף זיין נדר, סיי טאמער מען רעדט פון די נדר אליין, סיי טאמער מ'רעדט פון די תנאי, ווייל סוף כל סוף גייט דאך דער מענטש עובר זיין אויפן נדר טאמער ער גייט שלאפן ביידע טעג, און מילא ר' נחמן זאגט ער קען רואיגערהייט שלאפן די ערשטע טאג, די צווייטע טאג העט ער בלייבן אויף. דאס איז די מחלוקת צווישן רב יהודה און ר' נחמן. איז אזוי, די גמרא גייט פרובירן א קשיא פרעגן אויף רב יהודה פון אונזער משנה. תנן, מ'האט מיר געלערנט ביי אונזער משנה, קונם שאני ישן שאני מהלך שאני מדבר וכו', די משנה האט אויסגעפירט הרי זה בלא יחל דברו, איז משמע אז די אלע לשונות זענען גוטע לשונות פון נדרים. פרעגט די גמרא היכי דמי, ביי וועלכע ציור רעדט זיך אונזער משנה? אילימא כדקתני שאני ישן, עסטו וועלן זאגן אז וואס טייטש אזוי רעדט זיך אונזער משנה? פונקט וואס שטייט אז טאמער א מענטש מאכט א נדר קונם שאני ישן איז די נדר חל, פרעגט די גמרא קען דען זיין אזא זאך? מי הוי נדרא? איז דען א נדר חל ביי אזא אופן? והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, חומר בשבועות, אז שבועה האט א חומרא מער פון נדרים, שהשבועות חלות על דבר שיש בו ממש ועל דבר שאין בו ממש, מה שאין כן בנדרים, שבועה איז דאך א איסור גברא, א איסור גברא קען חל זיין אפילו אויף א זאך שאין בו ממש, מה שאין כן א נדר, וואס א נדר איז איסור חפצא, מוז זיין א חפץ, ס'מוז חל זיין אויף עפעס, אויף א דבר שיש בו ממש, איז אויב אזוי פרעגט די גמרא, ושינה דבר שאין בו ממש הוא, שינה איז דאך א זאך וואס איז אין בו ממש, וויאזוי קען א מענטש מאכן א נדר אויף שינה, ס'איז דאך נישט קיין חפץ, איז וויאזוי שטימט אונזער משנה, וויאזוי קען די משנה זאגן אז אזא נדר איז א נדר, אלא נאר העט מען מוזן זאגן אז די משנה רעדט זיך דאמר קונם עיני בשינה, די מענטש האט געמאכט א נדר אויף זיין אויגן, פשט ער האט גע'אסר'ט זיין אויגן פון צו שלאפן, די נדר איז נישט חל געווען אויף די שלאף אליין, אויף שלאפן ווייל ער קען א נדר נישט חל זיין, נאר ס'איז חל אויף די אויגן, אבער אויב אזוי, זאגט די גמרא, ווייטער, ביי וועלכע ציור רעדט זיך דא? אי דלא יהיב שיעורא, טאמער דער מענטש האט נישט געגעבן א שיעור, נאר סתם אזוי האט געמאכט א נדר אז ער גייט נישט שלאפן לעולם ועד, איז אויב אזוי, מי שבקינן ליה עד דעבר איסור בל יחל, לאט מען אים דען זיצן און עובר זיין אויף בל יחל? והא אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט דאך געזאגט, שבועה שלא אישן שלושה ימים, מלקין אותו וישן לאלתר, אז טאמער א מענטש מאכט א שבועה אז ער גייט נישט שלאפן דריי טעג איז דאך עס א נישט מעגליכע זאך, ס'נישט מעגליך צו זיין אויף דריי טעג, און מילא געבט מען אים גראד מלקות און ער קען זיך לייגן שלאפן. וואס די נקודה דא פון ר' יוחנן איז, די נקודה איז אזוי, ביי א שבועה איז דא א מושג פון א שבועת שוא, און שפעטער איז דא א מושג פון א שבועת ביטוי וואס מ'האט עובר געווען אויף דעם. פשט אזוי, ס'איז דא אמאל א מענטש וואס מאכט א שבועה, א גוטע שבועה, א גלייכע שבועה, ער מאכט א שבועה אז ער גייט עפעס טון לאמיר זאגן, ער גייט עפעס עסן ער גייט עפעס נישט עסן און איז עובר אויף דעם דא דאס איז א איסור מען טאר נישט עובר זיין אויף אזא שבועה טאמער ער איז עובר איז מען עובר אויף לא יחל דברו מען איז עובר אויף לא תשבעו בשמי לשקר מען קריגט מלקות אויף דעם דאס ווערט גערופן א שבועת ביטוי א גוטע שבועה וואס מען איז עובר אויף דעם שפעטער איז דא א שבועת שוא שבועת שוא איז טייטש א מענטש מאכט א בחינם'דיגע שבועה א איבעריגע שבועה לאמיר זאגן א מענטש מאכט א שבועה אז ס'איז טאג אינדרויסן ווען ס'איז טאקע טאג איז דאך ס'א איבעריגע שבועה יעדער ווייסט ס'איז טאג די זעלבע זאך נאכט, טאמער א מענטש מאכט א שבועה אויף א זאך וואס איז קלאר דאס איז נישט אזוי, לאמיר זאגן אינמיטן טאג מאכט איינער א שבועה אז ס'איז נאכט, ס'ווערט אויך גערופן א שבועת שווא, די זעלבע זאך א שבועת שווא איז אויך א שבועה וואס קען נישט חל זיין, למשל אין נשבעין על המצוות, א מענטש קען נישט מאכן א שבועה אז ער גייט נישט מקיים זיין א מצוה, טאמער א מענטש מאכט יא אזא שבועה, איז די שבועה נישט חל, דאס ווערט גערופן א שבועת שווא, איז א שבועת שווא איז א באזונדערע לאו אין די תורה, טאמער איינער מאכט א שבועת שווא, שטייט אין פסוק, לא תשא שם אלקיך לשווא, טאמער איינער טוט אזוי קריגט ער מלקות, אבער ס'איז א באזונדערע לאו, איז רבי יוחנן זאגט, אז טאמער א מענטש מאכט א שבועה אז ער גייט נישט שלאפן דריי טעג, איז עס א זאך וואס איז נישט מעגליך, עס איז נישט מעגליך צו זיין אויף דריי טעג אין א צי, און ממילא איז נישט פשט מען גייט יעצט זיצן און ווארטן ביז ער גייט איינשלאפן, און ווען ער שלאפט איין דעמאלטס איז ער עובר לא יחל דברו, ניין זאגט רבי יוחנן, ברגע וואס ער האט געזאגט די שבועה איז עס שוין א שבועת שווא, ווייל ס'איז נישט מעגליך איינצוהאלטן אזא שבועה, און אז ס'איז א שבועת שווא געבט מען אים שוין יעצט מלקות, און ער קען זיך רואיג לייגן שלאפן, פשט ס'איז נישט שייך דא לא יחל דברו, מען געבט אים מלקות אויף שבועת שווא, אויב אזוי זאגט די גמרא, איז די זעלבע זאך ביי נדרים, טאמער א מענטש מאכט א נדר אז ער גייט נישט שלאפן דריי טעג, איז עס אויך א נדר שווא, פשט, ס'איז נישט שייך אזא נדר, אויף לא יחל קען מען נישט עובר זיין, יעצט פערצופאל ביי שבועה ווען איינער מאכט א שבועת שווא קריגט מען מלקות, און ביי נדר איז נישט דא א דין אז ווען איינער מאכט א נדר שווא קריגט מען מלקות, איז טאקע קריגט מען גארנישט, א מענטש וואס מאכט א נדר שווא איז גארנישט געשען, ער קריגט נישט קיין מלקות, איז קען נישט זיין אז פון דעם זאגט די משנה אויף דעם זאגט די משנה אז עס מ'איז עובר אויף לא יחל דברו. ווייל ס'איז דאך נישט אזוי. נאר וואס דען? וויאזוי דען וועט מען מפרש זיין אונזער משנה? איז ווי דער ר"ן רעדט אויס, בעצם וואלט מען געקענט זאגן זייער פשוט, אז די משנה רעדט זיך טאקע נישט ביי א מענטש וואס מאכט א נדר לעולם ועד אז ער גייט קיינמאל נישט שלאפן, נאר ס'רעדט זיך אז ער מאכט א נדר אויף איין טאג, ער האט געזאגט קונם עיני בשינה היום, אז ער מאכט א נדר אויף זיין אויגן, וואס איז חל, ס'הייסט א חפצא, אז ער גייט נישט שלאפן היינט נאכט. אבער זאגט דער ר"ן, דאס קען אויך נישט זיין, ווייל אויב אזוי וואס איז די חידוש? אוודאי, א מענטש האט געמאכט א נדר, א גוטע נדר, א גוטע לשון, אז ער גייט נישט שלאפן היינט נאכט, יא די נדר איז חל טאמער ער וועט עובר זיין וועט ער עובר זיין אויף לא יחל דברו, קען נישט זיין אז די משנה קומט זאגן אזא פשוטע זאך, נאר וואס דען דארף מען איינזעצן די משנה אין א ציור וואס איז יא דא א חידוש, מוז מען אוודאי זאגן אלא דאמר קונם עיני בשינה למחר אם אישן היום, וועט מען טאקע זאגן אז ס'רעדט זיך ביי א מענטש וואס האט געמאכט א נדר אויף מאנטאג, און די תנאי איז זונטאג, און ביי אזא ציור זאגט די משנה, הרי זה בלא יחל דברו, אז וואס? אז ער זאל זיך נישט לייגן שלאפן זונטאג, ווייל הרי זה בלא יחל דברו, ס'קען זיין אז מארגן עסטו אויך איינשלאפן, און דו וועסט עובר זיין אויף נדר, און אויב אזוי פארשטייט מען זייער גוט זאגט דער ר"ן פארוואס ס'שטייט נישט דא אסור אזוי ווי שטייט אין די קומענדיגע משנה, ווייל ס'איז נישט אסור צו שלאפן זונטאג, ער קען שלאפן בעצם זונטאג, ער וועט נישט עובר זיין א איסור, נאר טאמער ער וועט שלאפן זונטאג און מאנטאג וועט ער עובר זיין. נאר די משנה זאגט אונז הרי זה בלא יחל דברו פאס אויף גיי נישט שלאפן היינט ווייל מארגן עסטו עובר זיין אבער זאגט די גמרא דאס קען אויך נישט זיין ווייל הא אמרת כל באיסוריה מזדהר ווייל אזוי האבן מיר דאך געשמועסט אז סיי רב נחמן סיי רב יהודה יעדער איז מודה דארט ווי די נדר די איסור איז מאנטאג און די תנאי איז זונטאג זאגט יעדער קען רואיג גיין שלאפן זונטאג ווייל מאנטאג וועט ער זיכער בלייבן אויף ווייל די גאנצע נדר איז מאנטאג איז יעדער פאסט אויף אויף נדרים אויף תנאים האבן מיר געשמועסט א מחלוקת צווישן רב יהודה און רב נחמן אבער אויף נדרים וואטשט יעדער איז ווייטער קען נישט זיין אז ביי דעם רעדט די משנה אלא נאר וואס איז מיר דארפן זאגן טאקע פארקערט אלא פשיטא דאמר קונם עיני בשינה היום אם אישן למחר אז די נדר איז זונטאג און די תנאי איז מאנטאג פון די ציור רעדט די משנה אבער אויב אזוי דארף מען פארשטיין ס'איז געשטאנען אין די משנה הרי זה בלא יחל דברו איז ווען איז אזא איד עובר אויף לא יחל דברו זאגט די גמרא ואי לא ניים היום כי ניים למחר מאי בל יחל דברו איכא טאמער דער איד העט זיך נישט לייגן שלאפן זונטאג, קען ער טעכניש נישט עובר זיין אויף לא יחל דברו, און וואס זאגט די משנה הרי זה בלא יחל דברו, טאמער ער איז אויף זונטאג קען ער נישט עובר זיין אפילו ער העט גיין שלאפן מאנטאג העט ער נישט עובר זיין מער, נאר וואס דען אלא לאו בדניים, נאר אוודאי רעדט זיך די משנה איבער א ציור וואס דער איד איז געגאנגען שלאפן זונטאג, און די משנה זאגט אונז אז טאמער דו גייסט אויך שלאפן מאנטאג, דעמאלטס העסטו עובר זיין אויף לא יחל דברו, ווייל דעמאלטס ביסטו געשלאפן ביידע נעכט. אבער וואס זעהן מיר דא? אלמא איתיה דניים זעהן מיר אז די משנה האט נישט קיין פראבלעם מיט דעם אז די איד שלאפט זונטאג, די משנה זאגט אין סך הכל אז טאמער דו העסט אויך שלאפן מאנטאג דעמאלטס העסטו עובר זיין אויף לא יחל דברו, און טאקע דאס איז די חידוש פון די משנה אז דו מעגסט רואיגערהייט שלאפן זונטאג, נאר מאנטאג אז דו העסט אויך שלאפן מאנטאג דעמאלטס זאלסטו עובר זיין, און דאס איז פשט אין די משנה הרי זה בלא יחל דברו אז דו מעגסט דיך רואיגערהייט צוברענגען צו א מצב פון הרי זה בלא יחל דברו, כל עוד וואס דו ביסט נישט עובר פשט מעגסטו רואיגערהייט שלאפן זונטאג ווי לאנג דו שלאפסט נישט אויך מאנטאג, ותיובתא דרב יהודה איז דאך ממש א פירכא אויף רב יהודה, ווייל רב יהודה זאגט דאך אז אזא איד טאר נישט שלאפן זונטאג און ער דארף בלייבן אויף ווייל מ'איז חושש אז ער וועט עובר זיין מארגן אויפן תנאי. איי פרעגט די ר"ן, אויב אזוי אויב דאס איז פשט אין משנה אז די משנה זאגט אונז ביי א ציור וואס די נדר איז זונטאג מעג מען רואיג שלאפן זונטאג ווייל מ'וועט שוין בלייבן אויף מאנטאג, אויב אזוי קען רב יהודה ענטפערן זייער פשוט, רב יהודה קען ענטפערן אז די משנה רעדט זיך פארקערט, די משנה רעדט זיך אוודאי יא ביי אן אופן וואס די נדר איז מאנטאג און די תנאי איז זונטאג, און ביי אזא ציור זאגט די משנה אז קענסט רואיג שלאפן זונטאג, אזוי ווי מ'האט געזען אז רב יהודה איז אוודאי מודה ביי אזא ציור אז מ'מעג שלאפן זונטאג, איז אויף דעם זאגט די ר"ן, דאס אוודאי קען מען נישט זאגן, פארוואס? ווייל בעצם די גאנצע נקודה אז א מענטש טאר נישט שלאפן זונטאג טאמער ער גייט עובר זיין מאנטאג איז א דבר מחודש, ווייל וואו געהערט געווארן אזא זאך? א מענטש האט געמאכט א נדר מיט א תנאי, ער קען טון וואס ער וויל, ווילאנג ער האט נישט עובר געווען אויף די נדר האט ער נישט עובר געווען, ווילסט היינט שלאפן פיין העסטו מארגן בלייבן אויף, אזוי וואלט די סברה געזאגט, איז ברגע וואס רב יהודה קומט זאגן א דבר מחודש אז ס'איז נישט אזוי, ברגע וואס רב יהודה קומט זאגן אז ווען די נדר איז זונטאג טאר מען נישט שלאפן זונטאג טאמער מען וועט איינשלאפן מאנטאג, אויב אזוי דארף רב יהודה קודם זאגן די חידוש, רב יהודה קען אונז נישט זאגן די פארקערטע ציור אן זאגן די ציור, רב יהודה קען נישט זאגן די אופן המותר פאר ער זאגט נישט די אופן האסור, און ממילא עס קען נישט זיין אז די משנה זאגט אונז ביי א ציור וואס די נדר איז מאנטאג אז מעגסט גיין שלאפן זונטאג, פאר די משנה האט אונז נישט מגלה געווען אז ביי א ציור וואס די נדר איז זונטאג טארסטו נישט גיין שלאפן זונטאג, און ממילא די תירוץ קען רב יהודה נישט ענטפערן, נאר וואס טאמער מען לערנט נישט ווי רב יהודה, און מען לערנט סתם, מען לערנט אז אלעמאל מעג מען גיין שלאפן זונטאג, דעמאלטס פארשטייט מען די חידוש אין די משנה, די חידוש אין די משנה איז טאקע דאס, אז זאלסטו וויסן אז אלעמאל ווען דו מאכסט א נדר, נישט קיין חילוק צו די נדר איז זונטאג און די תנאי איז מאנטאג, צו די נדר איז מאנטאג און די תנאי איז זונטאג, מעגסט גיין שלאפן זונטאג, א שיינע חידוש פון די משנה, איז על כפנים איז רבי יהודה אפגעפרעגט, זאגט די גמרא ניין, רבי יהודה קען ענטפערן, כי קתני דאי ניים, פשט די משנה רעדט זיך טאמער א מענטש איז יא געשלאפן זונטאג, דהיינו די משנה זאגט אונז אז טאמער א מענטש האט עובר געווען, ער האט נישט געטארט שלאפן זונטאג אבער ער האט געשלאפן זונטאג, הרי זה בלא יחל, האט ער געטון דא אן עוולה ווייל ער האט זיך נענטער געברענגט צו לא יחל, ווייל ער האט נישט געטארט טון וואס ער האט געטון, ווייל ס'קען זיין אז ער גייט מארגן אויך שלאפן און ער גייט עובר זיין אויף לא יחל. און ממילא נישט קיין קשיא אויף רבי יהודה פון אונזער משנה. רבינא אמר, רבינא ענטפערט אן אנדערע תירוץ, זאגט רבינא, און בעצם, כדי צו פארשטיין תירוץ פון רבינא דארף מען צוריק גיין א רגע, וויאזוי האט די גמרא אויפגעבויט די קשיא אויף רבי יהודה? די גמרא האט אויפגעבויט די קשיא, אז לכאורה שטייט ביי אונזער משנה קונם שאני ישן, איז דאך שווער, וויאזוי העלפט אזא לשון? אונז ווייס מען דאך א נדר דארף זיין א דבר שיש בו ממש, שינה שלאפן איז א דבר שאין בו ממש, וואס דען מוז מען זאגן אונזער משנה רעדט זיך קונם עיני בשינה, איי קונם עיני בשינה האט די גמרא געפרעגט אז טאמער עס איז א נדר לעולם ועד אז א מענטש גייט נישט שלאפן איז אזא נדר נישט חל ווייל ס'איז א בחינה פון א נדר שווא, נאר וואס דען מוז מען זאגן אז די משנה רעדט זיך על תנאי, און די גמרא האט אויסגעפירט די קשיא פון רבי יהודה, זאגט רבינא די גאנצע מעשה הייבט זיך נישט אן, די גאנצע חשבון איז נישט ריכטיג, ווייל אוודאי לעולם כדקתני, אונזער משנה דארף מען גורס זיין אזוי ווי עס שטייט, פשט די משנה רעדט זיך נישט ביי א ציור וואס א מענטש זאגט קונם עיני בשינה, נאר ס'רעדט זיך ביי א ציור ווען א מענטש זאגט קונם שאני ישן. איי קונם שאני ישן איז נישט קיין גוטע לשון, ווייל מ'דארף דאך עס מתפיס זיין אויף עפעס א חפצא, נישט סתם זאגן א נדר קונם שאני ישן, א דבר שאין בו ממש, זאגט טאקע רבינא, און מאי בל יחל מדרבנן, די משנה רעדט זיך טאקע נישט פון א נדר דאורייתא, נאר וואס דען ווען א מענטש זאגט אזא סארט לשון אן א חפצא, אויף א דבר שאין בו ממש, איז עס א נדר מדרבנן, און דאס זאגט די משנה הרי זה בלא יחל, און טאקע דאס איז די חילוק צווישן אונזער משנה און די קומענדיגע משנה, קומענדיגע משנה ביי שבועה שטייט אסור און דא שטייט בלא יחל, ווייל א איסור טאקע איז עס נישט, אסור איז טאטש א איסור מדאורייתא, אונזער משנה רעדט זיך פון א איסור מדרבנן, דאס איז די חידוש פון אונזער משנה, איז קיין שום קשיא נישט אויף רבי יהודה, פרעגט אבער די גמרא, און מי איכא בל יחל מדרבנן, פאסט דען צו רופן א דרבנן לא יחל? לא יחל איז א נדר דאורייתא, זאגט די גמרא אין יא מען געפינט אזא זאך אז אפילו אויף א דרבנן'דיגע זאך זאל מען קענען זיך באנוצן מיט די לשון לא יחל והא תניא אזוי מ'האט געלערנט אין א ברייתא די ברייתא זאגט דברים המותרין ואחרים נהגו בהן איסור א זאך וואס בעצם מן התורה מעג מען טוהן נאר אין עפעס א געגנט איז דא דארט א געגנט וואס מ'איז מחמיר איז אי אתה רשאי להתירם בפניהם פשט נישט נאר דו טארסט נישט מתיר זיין פאר מענטשן וואס זענען מחמיר אז זיי מעגן מיקל זיין נאר אפילו פאר מענטשן אין יענע געגנט אין יענעם שטאט טאר מען נישט מתיר זיין די זאך ווייל אז א געגנט האט זיך אונטערגענומען א חומרא דארף מען איינהאלטן די חומרא, פון ווי לערנט מען עס ארויס? שנאמר וואס שטייט אין פסוק לא יחל דברו, פון דברו לערנט מען ארויס אז יעדע דבר אפילו נישט קיין געהעריגע נדר יעדע זאך שיינע זאך וואס א מענטש האט זיך אונטערגענומען א חומרא אין א געגנט מוז מען איינהאלטן אלץ לא יחל דברו, ס'איז א בחינה פון א נדר, ס'איז נישט ממש א נדר ס'איז א בחינה פון א נדר, זעהן מיר אז אפילו אויף א דרבנן'דיגע זאך אפילו אויף א מנהג אפילו אויף א חומרא גייט אויך אריין אין די ווערטער לא יחל דברו, פאסט אוודאי אויף א דרבנן'דיגע נדר די לשון. פרעגט יעצט די גמרא נאך א קשיא אויף רב יהודה. תנן פון א משנה אין דף נ ז, שטייט דארט אין די משנה אזוי, טאמער א מאן זאגט פאר זיין פרוי, קונם שאת נהנית לי עד הפסח, אם תלכי לבית אביך עד החג, פשט דא רעדט מען פון א מענטש וואס שטייט א רגע נאך סוכות, און ער זאגט פאר זיין פרוי, ער מאכט א נדר, אז זי טאר נישט נהנה זיין פון אים ביז פסח, טאמער זי גייט צו איר טאטענס שטוב ביז סוכות פשט טאמער די גאנצע קומענדיגע יאר גייסטו צו דיין טאטענס שטוב ביסטו אסור בהנאה פון מיר ביז פסח אזוי זאגט די מאן פארן פרוי איז די דין זאגט דאך די משנה הלכה לפני הפסח טאמער די פרוי פאלגט נישט זי גייט צו טאטענס שטוב פאר פסח אסורה בהנאתו עד הפסח טאר זי טאקע נישט נהנה זיין פונעם מאן ביז פסח נאך פסח קען זי נהנה זיין ווייל די גאנצע נדר פון די מאן איז נאר געווען ביז פסח אבער ביז פסח טאר זי נישט נהנה זיין פון די מאן. איז לכאורה קען מען מדייק זיין פון דא, הלכה לפני הפסח אסורה, לא הלכה לא, פשט אלעס איז תלוי דא צו די פרוי גייט צו איר טאטע צו נישט, טאמער איז זי געגאנגען צו איר טאטע אין שטוב טאר זי נישט נהנה זיין פון איר מאן טאקע, אבער טאמער נישט, טאמער זי איז א וואוילע פרוי, זי איז א אישה כשרה, דער מאן האט געמאכט אזא נדר, פיין זי פארשטייט זי בלייבט אינדערהיים, דעמאלטס מעג זי נהנה זיין פונעם מאן, אזוי איז לכאורה משמע אין די משנה, איז לכאורה דאס שווער אויף רב יהודה, פארוואס? ווייל רב יהודה האט דאך געזאגט אז ווען א מענטש מאכט א נדר מיט א תנאי טאר מען נישט עובר זיין אויפן נדר ווייל כ'האב מורא גייסט עובר זיין אויפן תנאי, איז דא וואס איז די נדר? די נדר איז אז די פרוי טאר נישט נהנה זיין פונעם מאן ביז פסח, וואס איז די תנאי? די תנאי איז אז זי טאר נישט פאר די קומענדיגע יאר גיין צו איר טאטע, איז לויט רב יהודה וואלט מען לכאורה געדארפט זאגן פאר די פרוי דו טארסט נישט נהנה זיין פון דיין מאן ביז פסח סיי ווי סיי, פארוואס? ווייל כ'האב מורא אז צום סוף וועסטו עובר זיין און גיין צו דיין טאטן אין שטוב, איז א קשיא אויף רב יהודה? זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין קשיא, אמר רב אבא, ענטפערט רב אבא רב יהודה קען טאקע ענטפערן אז אוודאי אין הכי נמי, די פרוי טאר נישט נהנה זיין פון איר מאן ביז פסח נישט קיין חילוק צו זי גייט צו זי גייט נישט ווייל כ'בין אלעמאל חושש אז צום סוף וועט זי גיין, נאר וואס וואס מיינט די משנה אז שטייט דארט אין די משנה הלכה נאר דעמאלס נאר טאמער זי איז געגאנגען ווערט זי אסור, זאגט טאקע רב אבא די משנה מיינט צו זאגן הלכה לפני הפסח אסורה ולוקה, לא הלכה אסורה בעלמא, פשט טאמער זי וועט גיין צו טאטענס שטוב און נאכדעם וועט זי נהנה זיין פון די מאן איז אסורה זי טאר נישט נהנה זיין פון די מאן טאמער זי וועט נהנה זיין איז לוקה קריגט זי מלקות ווייל זי האט עובר געווען אויף לא יחל דברו טאמער זי וועט נישט גיין צום טאטן אין שטוב דעמאלס טאר זי אוודאי נישט נהנה זיין אבער דאס איז נאר א איסור דרבנן אזוי ווי רב יהודה האט געזאגט אז מען טאר נישט נישט ווייל בעצם ס'נישט קיין דאורייתא מלקות איז אוודאי נישט דא אויף דעם אבער מען טאר נישט אבער אז דאס איז זיכער זאגט רב יהודה אז די פרוי טאר נישט נהנה זיין פון איר מאן ביז פסח סיי צו זי גייט צום טאטן סיי נישט, דרך אגב די ר"ן רעדט אויס אז וואס טייטש לוקה ווער איז לוקה די פרוי, די פרוי האט דאך נישט געמאכט די נדר, נאר וואס דען זאגט די ר"ן אז אוודאי איז אזוי ווען א מענטש איז מדר הנאה א צווייטן די מאן האט געמאכט א נדר אז די פרוי טאר נישט נהנה זיין פון אים איז די פרוי די וואס איז עובר אויף לא יחל דברו טאמער זי איז נהנה און זי איז די וואס קריגט מלקות אזא חידוש זאגט די ר"ן על כל פנים פרעגט יעצט אבער די גמרא פון די סיפא פון יענע משנה אימא סיפא שטייט דארט ווייטער אין די משנה אחר הפסח בבל יחל דברו, פשט וואס איז טאמער די פרוי האט געפאלגט, פשט זי האט געזען איר מאן וויל נישט זאל גיין צו איר טאטן, גוט, זי גייט נישט צו איר טאטן, אזוי פאלגט זי ביז פסח, זי גייט נישט צו איר טאטן און, היות וואס זי גייט נישט צו איר טאטן, עסט זי פון איר מאן, זי איז נהנה פון איר מאן א מחיה, יעצט גייט אריבער פסח, יעצט גייט זי צו איר טאטע, וואס זי טאר נישט, די מאן האט דאך געמאכט די תנאי אז זי גייט נישט גיין צו איר טאטן ביז סוכות, ביז נעקסטע יאר, איז זי געגאנגען נאך פסח, יעצט פארשטייט זיך מ'קען נישט זאגן יעצט פאר די פרוי טארסט מער נישט יעצט נהנה זיין פון די מאן, ווייל די נדר פון די מאן איז געווען אז זי טאר נישט נהנה זיין ביז פסח, מ'האלט שוין יעצט נאך פסח, אבער וואס די משנה זאגט דארט למפרע איז זי עובר אויף בל יחל דברו, ווייל למעשה זי האט נהנה געווען פון די מאן ביז פסח, און די תנאי איז געווען אז זי גייט נישט צו איר טאטן א גאנץ יאר, נאך פסח איז זי געגאנגען צו איר טאטן, זי האט עובר געווען אויפן תנאי, איז האט זי נישט געטארט נהנה זיין למפרע, איז זי עובר למפרע אויף בל יחל דברו, און ממילא פירט די גמרא אויס די קשיא, ואי דלא איתהני לפני פסח, מי איכא בל יחל? ס'טייטש רבי אבא האט דאך יעצט פארענטפערט רב יהודה, אז אוודאי די פרוי טאר נישט נהנה זיין פון איר מאן, נישט קיין חילוק צו זי גייט צום טאטן צו נישט, נאר וואס דא איז דאורייתא דא דרבנן, זאגט די גמרא טאמער די פרוי האט טאקע נישט נהנה געווען פון איר מאן, איז וויאזוי איז זי עובר למפרע אויף בל יאכל? זי האט דאך נישט נהנה געווען פונעם מאן, נאר וואס דען אלא פשיטא דאיתהני, נאר אוודאי וועסטו מיר זאגן אז יא זי האט יא נהנה געווען פונעם מאן ביז פסח, און דאס זאגט די משנה אז טאמער נאך פסח גייט זי צום טאטן איז זי עובר למפרע אויף בל יחל, אלמא מיתהנא וואס זעהן מיר דא? אז די פרוי מעג נהנה זיין פונעם מאן ביז פסח, פארוואס? ווייל מען דארף נישט חושש זיין אז זי וועט עובר זיין אויף א תנאי, טאקע טאמער זי וועט עובר זיין וועט זי עובר זיין און זי וועט עובר זיין אויף א לאו, אבער מען דארף נישט חושש זיין, און זי מעג נהנה זיין, איז א קשיא אויף רב יהודה, תיובתא דרב יהודה, זאגט די גמרא ניין, כי קתני דאי איתהני הרי זה בבל יחל דברו, רב יהודה קען זאגן פארקערט, אז די משנה מיינט צו זאגן אז אוודאי טאר זי נישט נהנה זיין פון איר מאן, אבער טאמער זי האט יא נהנה געווען, און צום סוף וועט זי גיין צו טאטע, האט זי עובר געווען אויף בל יחל דברו, איז טאקע דאס די חידוש פון די משנה, די חידוש פון די משנה איז, אז כדי עס זאל נישט ארויסקומען קיין מכשול, זאל זי נישט נהנה זיין פון איר מאן סיי צו זי גייט צו טאטע סיי צו זי גייט נישט, פרעגט אבער די גמרא נאך א קשיא, תנן, שטייט דארט ווייטער שטייט אין די משנה, וואס איז טאמער דער מאן מאכט א נדר שאת נהנית לי עד החג אם תלכי לבית אביך עד הפסח טייטש פארקערט דא זאגט דער מאן איך וויל נישט זאלסט גיין צו דיין טאטענס שטוב ביז פסח און טאמער דו וועסט גיין צו דיין טאטענס שטוב ביז פסח איז ביז סוכות טייטש א גאנץ יאר טארסטו נישט נהנה זיין פון מיר איז דא זאגט די משנה הלכה לפני הפסח אסורה בהנאתו טאמער זי האט נישט געפאלגט זי איז יא געגאנגען פאר פסח צו איר טאטן איז טאר זי נישט הנאה האבן פון די מאן עד החג א גאנץ יאר טאקע איז זי אסור בהנאה אבער ומותרת לילך אחר פסח ס'הייסט נאך פסח קען זי גערן גיין צו איר טאטן אפילו נאכדעם וואס זי האט עובר געווען וואס די חידוש די חידוש איז ווי די ר"ן זאגט אז וואלט אפשר געווען א הווה אמינא צו זאגן אז היות וואס די פרוי למעשה איז אסור בהנאה פון איר מאן א גאנץ יאר, איז אפשר כדי צו דערמאנען טאקע אז זי איז אסור אין איר מאן זי זאל נישט חלילה נהנה זיין פון אים, איז מאכט מען אזא סימן אז זי זאל נישט גיין צו איר טאטע, דאס וועט זיין איר דערמאנונג, דאס זאגט די משנה אוודאי נישט דא, פשט זי קען ווייטער גיין צום טאטן נאך פסח, ווייל למעשה איז די נדר נישט געווען נאך פסח, נאך פסח קען זי גערן גיין. אבער איז די גמרא מדייק, הלכה אסורה, לא הלכה לא. איז משמע אז דווקא טאמער איז זי געגאנגען ביז פסח צו איר טאטן אין שטוב, דעמאלס טאר זי נישט נהנה זיין פון איר מאן א גאנץ יאר, אבער טאמער נישט קען זי יא נהנה זיין, איז א קשיא אויף רב יודא, ווייל רב יודא זאגט דאך אז ביי אזא אופן וואס א מענטש מאכט א איסור מיט א תנאי, טאר מען נישט עובר זיין אויפן איסור, אלץ חשש מ'וועט עובר זיין אויפן תנאי, איז דא אויך די פרוי זאל נישט טארן נהנה זיין פון איר מאן, אלץ חשש אז אפשר וועט זי גיין צו איר טאטן פאר פסח, אמר רבא, ענטפערט רבא די זעלבע תירוץ וואס מען האט פריערט געזען, הוא הדין דאפילו לא הלכה אסורה, אוודאי טאר נישט די פרוי נהנה זיין פון איר מאן ביז פסח, ווייל ס'איז דא א חשש אז זי וועט גיין צו איר טאטן, נאך פסח איז שוין נישטא די חשש קען זי אוודאי נהנה זיין אבער ביז פסח איז דא א חשש טאר זי נישט נהנה זיין, איי פארוואס שטייט אין די משנה דווקא ווען הלכה, ס'איז משמע דווקא ווען זי איז געגאנגען צום טאטן דעמאלטס טאר זי נישט נהנה זיין אבער אנישט נישט, זאגט רבא זעלבע תירוץ פון פריערט, הלכה אסורה ולוקה, לא הלכה אסורה בעלמא, טאמער איז זי געגאנגען צום טאטן און זי איז נהנה איז זי ממש עובר אויף א דאורייסא זי איז לוקה, טאמער נישט איז א איסור דרבנן, די חשש וואס רב יהודה האט חושש געווען אבער מלקות איז נישט דא. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא פון נאך א ברייתא אויף רב יהודה, שטייט אין די ברייתא כיכר זו עלי היום אם אלך למקום פלוני למחר, טאמער א מענטש מאכט א נדר ער אסר'ט א ברויט אויף זיך היינט, טאמער כ'גיין מארגן צו יענע און יענע פלאץ, איז די דין איז זאגט די ברייתא אכל אז טאמער ער עסט די ברויט, הרי זה בבל ילך, טאר ער נישט גיין מארגן צו יענע און יענע פלאץ, ווייל טאמער ער וועט גיין צו יענע און יענע פלאץ איז הוברר הדבר למפרע אז ער האט עובר געווען אויף א נדר, איז לכאורה א קשיא פון רב יודא, ווייל לויט רב יודא וואלט געדארפט שטיין דא אין די ברייתא אז ער טאר נישט עסן די ברויט, פארוואס שטייט אין די ברייתא אכל טאמער האט געגעסן טאר ער נישט גיין, טארסט נישט עסן, רב יודא זאגט אז מען טאר זיך נישט אריינלייגן אין אזא פעקל, ענטפערט די גמרא, מי קתני אוכל, ס'שטייט טאקע נישט אוכל, שטייט אכל קתני בדיעבד דכי אכל הרי זה בבל ילך, טאמער ער האט נישט געטון ווי עס דארף צו זיין ער האט געגעסן, דעמאלטס טאר ער נישט גיין אבער אוודאי האלט רב יודא אז ער האט נישט וואס צו עסן די ברויט טאקע, פרעגט אבער די גמרא, פון די סיפא פון יענע ברייתא, שטייט דארט אין די סיפא הלך הרי זה בבל יחל דברו, אז וואס? אז טאמער דער מענטש האט געגעסן די ברויט, און צום סוף איז ער געגאנגען די נעקסטע טאג צו יענע און יענע פלאץ, האט ער עובר געווען למפרע אויף בל יחל דברו. פרעגט די גמרא אויף רב יודא מהלך לא וקשיא לרב יודא, פשט לויט רב יודא, רב יודא זאגט דאך אז דער איד טאר בכלל נישט עסן די ברויט, אויב אזוי וואלט די ברייתא געדארפט רעדן לויט רב יודא ביי א ציור פון א מענטש וואס האט זיך געפירט ווי עס דארף צו זיין, נישט ביי א ציור פון א מענטש האט זיך געפירט נישט ווי עס דארף צו זיין, וואלט די ברייתא געדארפט זאגן אז טאמער די מענטש האט טאקע נישט געגעסן די ברויט ווייל מען טאר נישט ווייל רב יודא לאזט נישט, איז די נעקסטע טאג קען ער רואיג גיין צו יענער און יענער פלאץ, פארוואס שטייט נישט אזוי? איז לכאורה א ראיה אז עס איז טאקע נישט דא קיין שום ענין נישט צו עסן די ברויט, קענסט גערן עסן די ברויט, נאר טאמער האט ער עס געגעסן טארסטו מארגן נישט גיין, זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין קשיא, ווייל אמר לך רב יודא, הוא הדין דליתני מהלך, אין אמת'ן אריין, וואלט טאקע געדארפט אזוי שטיין אין די ברייתא, ס'וואלט געדארפט שטיין מהלך, אז דער איד מעג רואיג גיין צו יענע פלאץ, ווייל אוודאי האט ער נישט עובר געווען, אוודאי האט ער נישט געגעסן די ברויט נעכטן, אבער וואס, איידי דקתני רישא אכל, דלא מיתני ליה אוכל, היות אין די רישא שטייט אכל ווייל ס'קען נישט שטיין אוכל אזוי ווי מ'האט געשמועסט ווייל אוכל מיינט אז מ'מעג עס עסן און מ'טאר דאך עס נישט עסן תני סיפא הלך פארדעם שטייט שוין אויך הלך אנשטאטס מהלך און דרך אגב דער רן לייגט צו נאך א קנייטש אז ווען ס'וואלט געשטאנען מהלך וואלט דא געשען נאך א פראבלעם אז וואס אז ס'דא א דין דער רן ברענגט עס דא מ'וועט זען בהמשך המסכתא ס'דא א דין אז טאמער דער מענטש לאמיר זאגן א מענטש מאכט אזא נדר אז ער גייט נישט עסן א ברויט היינט טאמער ער גייט צו יענע און יענע פלאץ מארגן וואס איז טאמער ער עסט די ברויט היינט, און ער האט אינגאנצן פארגעסן פון די תנאי פון מארגן, ער האט אינגאנצן נישט אינזין געהאט בשעת ער האט געגעסן די ברויט אז ער גייט נישט מארגן קענען גיין צו יענע פלאץ, ס'איז ארויס פון זיין קאפ, דעמאלטס איז די דין אז ער מעג די נעקסטע טאג גיין צו יענע פלאץ, פארוואס, דאס ווערט גערופן נדרי שגגות, מ'וועט זען די דין די דינים פון נדרי שגגות בהמשך, אבער דאס הייסט נדרי שגגות און ממילא מעג מען גיין, און ממילא אויב אזוי וואלט מען געקענט ווען ס'שטייט אין די ברייתא מהלך וואלט מען געקענט זאגן פשט אין די ברייתא אזוי אז אכל הרי זה בבל ילך טאמער די איד האט עובר געווען און געגעסן די ברויט טאר ער נישט גיין מארגן צו יענע און יענע פלאץ אבער זאגט די ברייתא מהלך ואינו בלא יחל דברו פשט ס'איז יא דא אן אופן וואס די איד מעג יא אהין גיין ווען ביי נדרי שגגות אזוי וואלט מען געקענט טייטשן די ברייתא און למעשה די גמרא האט נישט געוואלט איינזעצן די ברייתא אז די ברייתא רעדט פון דעם ווייל מ'רעדט נישט פון דעם אין די סוגיא דערפאר איז ענדערשער געווען פאר די גמרא צו גורס זיין אכל און הלך ווי איידער אכל און מהלך. נאך א זאך זאגט דער רן אז די הלכה איז ווי רב יודא פון דעם אז מען זעט אז די גמרא איז זיך אזוי מטריח צו מסביר זיין רב יודא און צו פרעגן און צו ענטפערן די גמרא שטארק עוסק אין רב יודא זעהן מיר די הלכה איז ווי אים זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר געזעהן אין משנה האומר לאשתו קונם שאני משמשך הרי זה בבל יחל דברו פשט אז ווען א מענטש מאכט א נדר ער לאזט נישט די פרוי נהנה זיין פון אים פון תשמיש איז די נדר חל איז מען עובר אויף בל יחל דברו פרעגט די גמרא וויאזוי קען א מאן מאכן אזא נדר והא משתעבד לה מדאורייתא דכתיב שארה כסותה ועונתה לא יגרע, ער איז דאך משועבד צו איר, עונתה איז טייטש איר וואוינונג, פשט דער חלק איז משועבד צום פרוי, איז וויאזוי קען א מאן מאכן א נדר דאס צו אסר'ן? ווייל די דין איז א מענטש קען מאכן א נדר, א מענטש קען אסר'ן יענעמס זאך אויף זיך, ער קען אסר'ן זיין זאך אויף יענעם, אבער קענסט נישט אסר'ן יענעמס זאך אויף יענעם, איז די תשמיש, דער שעבוד ליגט ביי די פרוי, קען נישט דער מאן יעצט אסר'ן א זאך וואס איז די פרוי'ס אויף די פרוי, ער האט נישט אזא רעכט דאס צו טון, איז וויאזוי איז אזא נדר חל? ענטפערט די גמרא, באומר הנאת תשמישך עלי, והא לא קא ניחא ליה בתשמיש, פשט ס'רעדט זיך נישט אז די מאן אסר'ט די תשמיש אויפן פרוי, דאס אוודאי קען ער נישט טון ווייל ס'איז איר'ס, אבער די מאן קען מאכן א נדר אז ער אסר'ט זיך אליין פון הנאת תשמיש, און דאס אוודאי קען ער טון, דאמר רב כהנא, אזוי ווי רב כהנא האט געזאגט, תשמישי עליך, כופין אותה ומשמשתו, טאמער א פרוי מאכט א נדר, די זעלבע זאך ווי די מאן איז משועבד צום פרוי, איז די פרוי אויך משועבד צום מאן, איז טאמער א פרוי מאכט א נדר, זי אסר'ט איר תשמיש אויף אים, זי קען נישט מאכן אזא נדר, ווייל ס'איז משועבד צום מאן, ס'באלאנגט פארן מאן, דשעבודי משעבדת ליה, אבער טאמער די פרוי זאגט הנאת תשמיש תשמישך עלי, אז זי אסר'ט אויף זיך אליין די הנאה, דעמאלטס אסור איז אוודאי די נדר תופס, פארוואס? שאין מאכילין לו לאדם דבר האסור לו, ווייל מ'קען נישט צווינגען א מענטש צו נהנה זיין פון א זאך וואס איז אסור פאר אים, איז דא אויך, מען קען נישט צווינגען די מאן אדער די פרוי צו נהנה זיין פון תשמיש טאמער זיי האבן געמאכט א נדר נישט צו נהנה זיין, אבער אוודאי קענען זיי נישט אסר'ן די אנדערע, די מאן קען נישט אסר'ן די פרוי, און די פרוי קען נישט אסר'ן די מאן פון תשמיש, ווייל עס איז נישט זייערס אז זיי זאלן דאס קענען אסר'ן, איז דרך אגב דער רן רעדט אויס אז לויט ווי מען זעצט יעצט איין אז די מענטש מאכט א נדר ער אסר'ט די הנאת תשמיש אויף זיך, הנאה דאך א דבר שאין בו ממש, פשט די גאנצע נדר איז א דרבנן, וויאזוי קען א דרבנן'דיגע זאך עוקר זיין א דאורייתא, תשמיש איז דאך א דאורייתא, זאגט די רן אז בשב ואל תעשה קענען חכמים טוהן אזא זאך, נאך א נקודה זאגט די רן אז ס'דאך דא א כלל מצוות לאו להנות ניתנו, פשט אז די הנאה פון א מצוה רעכנט זיך נישט אלס הנאה, איז וואס איז פשט אז דא אז מ'מאכט א נדר אז א מענטש מאכט א נדר נישט צו נהנה זיין פון תשמיש זאגט מען די נדר איז חל, פארוואס זאל מען נישט זאגן אז מצות לאו להנות ניתנו איז הייסט דאס הייסט נישט קיין הנאה עס הייסט א מצוה און מען זאל מעגן זאגט דער רן אז ניין דער כלל פון מצות לאו להנות ניתנו איז פשט אז די הנאת המצוה די הנאה וואס א מענטש האט ווען ער איז מקיים א מצוה דאס הייסט נישט קיין הנאה אבער אוודאי אז דער גוף האט הנאה פון א זאך הייסט עס אוודאי הנאה און ממילא טאמער א מענטש מאכט א נדר איז מדיר די הנאה פון זיך אוודאי איז עס חל.